אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! לאמיר טאקע לערנען היינט לעילי נשמת ר' אברהם דוב בן דוד מאווריטש הייליגע בת עין, די יארצייט איז דעם שבת, זאל יעדער זען ישועות און רפואות, א חלק פון די שיעור איז געספאנסערט געווארן היינט דורך ישראל ברוך גרינוואלד, אה, א גרויסע אור, ער האט אריינגעברענגט דא אסאך אידן, און ער האט מנדב געווען, ס'זאל זיין לזכות. פאר אברהם בן זיסל לזיווג הגון בקרוב, אמן. סאו לאמיר פארליינען איין מעסעדזש דא, ביי די וועי איך האב באקומען אסאך מעסעדזשעס אין רילעיטס טו די קוועשאן וואס איך האב געפרעגט, צו מ'זאל אנהייבן די שיעור גלייך אריינדזשאמפן צו די פרשה, אדער מ'זאל קודם אנהייבן מיט די קאמענטס, סאו רוב עולם האט געזאגט אז מ'זאל יא ווייטער קאנטיניוען מיט די זעלבע מיט די זעלבע פארמעט פאר נאו. און אפאר האבן סאדזשעסטעט אפשר מאכט מען אז מ'זאל, אפשר שרייבט מען אויף די גרופ דיסקריפשאן ביי וועלכע סעקאנד ס'הייבט זיך אן די עקשועל שיעור אז מ'זאל קענען פעסט פארווערדן, באט אבוויעסלי אונז האמיר נישט יעצט קיין גרויסע טיעם, אונז זעמיר צוויי מענטשן, איך געב א שיעור און מושי נעמט קער פון די טעקניקעלס, איי וויש ס'איז דא נאך, איי וויש אונז האמיר א גרעסערע טיעם, איי וויש ס'איז דא נאך מענטשן וואס. וואס העלפן ארויס מיט די טעקניקעלס אונז וואלט מען געווען עיבל צו טון אזויפיל זאכן און אם ירצה השם סון כ'וויל מאכן מער טשארטס למשל די עקודים נקודים וברודים ס'וואלט געווען אזוי ביוטיפול ווען מ'קען זען וויזשועלס מ'קען זען וועלכע איז געבליבן ביי יעקב וועלכע לבן האט אוועקגענומען און נאכדעם וואסערע וואסערע טריקס יעקב האט געמאכט וועלכע סטאדע איז געווען פאר וועלכע סטאדע און אזוי ווייטער באט יעצט עט דיס פוינט טוט מען נאר וואס מ'קען סאו זאגט דער יונגערמאן אזוי. כ'מיין ער הייסט אהרן, א נייע אהרן, נישט נישט אונזער ארידזשינעל אהרן. סאו ער זאגט א גוט יאר מגיד שיעור. כ'וויל קודם זאגן א גרויסן שקויעך, כ'האב לעצטע וואך אנגעהויבן לערנען חומש רש"י, מן הסתם פון די חדר יארן, עטס הערטס חברה? פון די חדר יארן, א גוטע צען יאר צוריק, וואס א גוטע צען יאר וואס כ'האב נישט געעפנט קיין חומש. לעצטע וואך און די וואך האב איך געענדיגט כמעט די גאנצע פרשה, ס'איז אזוי קלאר און שיין, באמת א שקויעך די זכות זאל דיר ביישטיין, ס'איז ביוטיפול! ביוטיפול! מענטשן געקומען צו טעם אויף חומש רש"י, ס'איז א הערליכע זאך. חומש רש"י די יסוד האט מען שוין געשמועסט און און מען איז עכט א תלמיד חכם, איינער וואס קען חומש רש"י איז קאנסידערט א תלמיד חכם. ביי די וועי האסטו געוויסט אז לבן האט געהאט נאך צוויי טעכטער? עסט געוואר ווערן אין די היינטיגע שיעור. איטס גאנע בלאו יור מיינד. סאו מיר זעהן באלד. סאו סאו יא. אינגערמאן וואס קען חומש רש"י איז א עכטע א עכטע. תלמיד חכם איז מיר א עכטע אנער צו באקומען אזא מעסעדזש פון אהרן אז צען יאר האט ער נישט געלערנט קיין חומש רש"י און ער איז געקומען צום טעם. ביוטיפול. אונז האלט מען דא קאפיטל ל"א פסוק כ"ו. סאו אונז האלט מען דא ביי די סיקווענס ווי לבן האט באקומען ניוס פון דעם חברה מאן וואס איז געקומען לויפן פון חרן דריי טעג אים צו פארציילן ווי אז אז יעקב איז אנטלאפן. באט ביי דעט טיים האט דאך שוין יעקב זיך דערווייטערט אויף די פארקערטע ריכטונג פאר נאך דריי טעג. סאו לבן האט געדארפט לויפן אין איין טאג. א וועג וואס יעקב האט געוואקט אין זיבן טעג, און ער איז ענדליך אנגעקומען, ער האט אים ענדליך דערגרייכט דארטן אויפן הר גלעד. און ויאמר לבן ליעקב, האט לבן זיך געטענה'ט צו יעקב און ער האט אים געזאגט, מה עשית, וואס האסטו געטון, אז ותגנוב את לבבי, האסט מיר אזוי פארגנב'עט מיין הארץ, האסט מיך נישט פארציילט אז דו גייסט אוועק, ותנהג את בנותי כשביות חרב, אז האסט געפירט מיינע טעכטער אזוי ווי געפאנגענע פון א מלחמה, אבער געפאנגענע פון א מלחמה, פארוואס רופסטו אן חרב, געפאנגענע פון א שווערד, וואס מאכט וואס איז שייך די לשון? ענפערט רש"י, כל חיל הבא למלחמה קרוי חרב, יעדע מיליטער וואס קומט אויף א מלחמה ווערט אנגערופן חרב, מילא אז איך זאג דא שביות חרב מיינט עס געפאנגענע פון מיליטער, געפאנגענע פון מלחמה, ביוטיפול, סאו זאגט אים לבן ווייטער למה נחבאת לברוח, פארוואס האסטו פארהוילן פון מיר דאס אז דו גייסט אוועק, אין א צייט וואס איך בין אפילו נישט געווען עיבל לייק צו וויסן, לייק איך בין אוועק געגאנגען דריי טעג האסט אויסגערעכנט פונקט אויף די צייט וואס איך בין נישט אין שטאט, דעמאלטס האסטו אפגעפיצט. און ותגנוב אותי האסט געגנב'עט מיין הארץ און לא הגדת לי און האסט מיר נישט פארציילט אז דו גייסט, און ואשלחך בשמחה ווען דו פארציילסט מיר ווען, וואלט איך דיר פארשיקט מיט מיט גרויס שמחה בשירים בתוף ובכינור, איך וואלט איך וואלט צוזאמגערופן דעם גאנצן שטאט, איך וואלט געמאכט א גאנצע געזעגענונגס צערעמאניע, און אונז איך און דו ווייסן דאך אז דאס איז הוילע שטותים, ווייל דער לבן וואלט אים קיינמאל נישט פארשיקט מיט שמחה, ער וואלט אים אדער מפתה געווען דארטן צו בלייבן, אנישט וואלט ער אים אוועקגעשיקט מיט בזיונות, אוודאי האט יעקב געדארפט אוועקלויפן, באט פארשטייט זיך דער לבן. דער גרויסער נארסיסיסט האט האט דא געוואלט מאכן יעקב פילן שלעכט, אז ווען דו זאגסט מיר ווען, איך וואלט דיך ווען פארשיקט מיטן גרעסטן כבוד. זאגט רש"י ותגנוב אותי, גנבת את דעתי, האסט גע'גנב'עט מיין דעת. און זאגט לבן ווייטער ולא נטשתני לנשק לבני, האסט מיר נישט געגעבן קיין טשענס צו קישן מיינע קינדער און מיינע טעכטער. עתה הסכלת עשו, יעצט יעקב האסטו געטון א גרויסע טיפשות, האסט געטון א נארישקייט. מ'לויפט נישט אזוי אוועק פון א שווער, מ'לאט מיך נאך זיך געזעגענען פון מיינע קינדער. סאו זאגט ער ווייטער פאר יעקב אז יש לקל ידי, איך האב בעיסיקלי די קעפעביליטיס, איך האב די שטארקע קעפעבילעטי צו טון שלעכטס מיט ענק, לעשות עמכם רע, אבער ווען נישט, וואס ואלוקי אביכם, אמש אמר אלי, ווען נישט וואס די אייבערשטער קומט צו מיר נעכטן און ער זאגט מיר, לאמר, השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. סאו בעיסיקלי ווען נישט די אייבערשטער קומט מיך ווארענען, וואלט איך ווען געקענט, וואלט איך ווען געטון שלעכטס מיט ענק. און זעהט עס ווייל די אייבערשטער האט געפילט פאר וויכטיג צו קומען מיך זאגן אז איך זאל נישט טון קיין שלעכטס מיט ענק, איז א סימן אז איך בין טאקע קעיפעבל. סאו מען טוט נישט אזעלכע זאכן פאר איינעם וואס האט די קעיפעביליטיס צו טון אזויפיל שלעכטס. זאגט רש"י, יש לקל ידי מיינט נישט לקל א לשון קודש. נאר וואס מיינט לקל ידי? יש כח וחיל בידי לעשות עמכם רע, איך האב בעסיקלי די קעפעביליטיס און די כח צו טון מיט ענק שלעכטס. זאגט רש"י אז אפילו ווען ס'שטייט ווען יא אין די פסוק קל קודש, וואלט עס אויך, יעדע מאל וואס ס'שטייט אין די פסוק קל וואס איז יא פארן אייבערשטן, א תואר פארן אייבערשטן, מיינט עס אויך די זעלבע קאנסעפט, שהוא לשון קודש על שם עזוז ורוב אונים הוא. סאו בעסיקלי ווען דו זאגסט די נאמען קל, ווייזטו אויפן אייבערשטנ'ס שטארקע קעפעביליטיס, און זעלבע זאך ווען דו נוצט עס אויף א חול וועג, ווען לבן זאגט דא יש לקל ידי מיינט אז עס האט א שטארקע כח ענק שלעכט צו טון. סאו בעסיקלי זאגט לבן ווייטער פאר יעקב, מילא דאס אז דו ביסט אוועק געגאנגען קען איך נאך סובל זיין, וואס הייסט ועתה הלך הלכת כי נכסוף נכספתה לבית אביך, איך קען נאך פארשטיין, סאו איך האב טאקע טענות אז דו ביסט אנטלאפן און האסט מיך נישט געלאזט קישן מיינע קינדער, האסט מיך נישט געלאזט געזעגענען געהעריג, אבער דאס קען איך נאך בדוחק פארשטיין, פארוואס זאגט ער נכסוף נכספתה? לבית אביך האסט דיך שטארק געבענקט צוריק צו גיין אהיים צו דיין טאטע, אבער דעיס די צווייטע זאך וואס כ'גיי דיך יעצט פרעגן איז האט נישט קיין שום תירוץ, למה גנבת את אלוקי פארוואס האסטו גע'גנב'עט מיינע מיינע באשעפערס מיינע טרפים, קודם דאס איז א גרויסע א גרויסע דזשאוק, וויאזוי קען מען גנב'ען אויב איז ער א באשעפער וויאזוי קען מען גנב'ענען. באט עניוועי דאס האט לבן געזאגט. זוי זאגט רש"י נכספתה חמדת האסט זייער שטארק געגליסט. והרבה יש במקרא רש"י ברענגט זיך אפאר ראיות ווי די ווארט נכספתה מיינט גליסטן און זיך בענקען אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין תהלים נכספה וגם כלתה נפשי אז מיין הארץ גליסט און אויך עס שטייט דארטן אין איוב למעשה ידיך תכסוף אז די אייבישטער ווארט און קוקט ארויס אז די מענטשן זיין קריעישאן זאלן ווערן קאנעקטעד צו אים זאלן זיך בענקען צו ער בענקט זיך צו זיי זאלן צוריק קומען צו אים. סאו בעסיקלי האט קודם יעקב געענטפערט אויף די ערשטע קשיא, די ערשטע קשיא וואס דו פרעגסט מיך פארוואס איך בין אנטלאפן, און דו זאגסט אז דו האסט, דו קענסט שוין פארשטיין פארוואס ס'איז געשעהן ווייל נכסוף נכספתה, זאגט ער אים נא נא נא נא, ויען יעקב ויאמר ללבן, די סיבה פארוואס איך בין אוועקגעלאפן האט גארנישט צו טוהן מיט דעם אז איך אז איך בענק מיך אהיים צו מיין טאטע, די סיבה פארוואס איך בין אוועקגעלאפן איז כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי, איך האב מורא געהאט ווייל איך האב געזאגט אז דו וועסט גנב'נען מיינע טעכטער פון מיר, דיינע טעכטער פון מיר. סא סא כי יראתי זאגט רש"י השיבו על ראשון ראשון שאמר לו ותנהג את בנותי קודם האט ער האט ער אים געפרעגט דא צוויי זאכן ערשט פארוואס ביסטו אנטלאפן און נאכדעם האט ער געזאגט דאס קען איך נאך בדוחק פארשטיין זאגט ער דו פארשטייסט נישט די סיבה פארוואס איך בין אוועקגעלאפן איז וועגן דיר ווייל דו ביסט די שייגעץ און אויף די צווייטע קשיא וואס דו פרעגסט מיר פארוואס איך האב גע'גנב'עט דיינע באשעפערס זאגט ער אים אזוי עם אשר תמצא את אלוקיך אויב גייסטו טרעפן מיינע דיינע באשעפערס, ביי מיר, ביי איינע פון מיינע חברה, לא יחיה זאל דער מענטש נישט לעבן, ווייל ער האט ער זיך פארגעשטעלט אז ס'איז מסתמא עפעס איינע פון די עבדים, א גרויסע עובד עבודה זרה, און ער האט זייער שטארק געגליסט צו דינען עבודה זרה, האט ער גע'גנב'עט עבודה זרות, ממילא איז ער דאך עניוועי חייב מיתה, האט ער געזאגט לא יחיה זאל יענער נישט לעבן, בעצם איז עס אבער געווען רחל. און א קללה פון א צדיק ווערט גייט קיינמאל נישט לאיבוד, וועט מען שוין זען אין רש"י וואס איז געשען מיט רחל לכבוד דעם, סאו זאגט אים, זאגט יעצט יעקב פאר לבן, נגד אחינו הכר לך, מאך ברענג ארויף סימנים פון דיינע טרפים דא אין פראנט פון יעדעם איינעם, מה עמדי צו געוואר צו ווערן צו עפעס א דיינס א זאך, דיינס א חפץ, ליגט דא צווישן אונז, און וקח לך און נעם עס פאר דיר. אבער זאגט אונז די תורה אז ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם, אז יעקב האט בעצם נישט געוואוסט אז ווער איז דער גנב, נישט עפעס א עבד א עובד עבודה זרה, נאר זיין ווייב רחל. ווייל ווען ער ווייסט ווען וואלט ער קיינמאל נישט אזוי געשאלטן, זאגט דער הייליגער רשי לא יחיה, און וויבאלד א צדיק האט געשאלטן ומאותה קללה מתה רחל בדרך, סאו בעיסיקלי אפילו זי זי האט אינזין געהאט כולו לשם שמים, אבער וויבאלד ס'איז געווען א קללת צדיק ווערט עס לא עלינו מקויים, סאו מה עמדי משל, זאגט רשי משלך, ברענג ארויף ראיות ברורות, ברענג ארויף סימנים פון די זאך וואס דו זוכסט, און אז דו טרעפסט עס צווישן אונז, זאל יענער טאקע שטארבן און נעם עס און נעם עס צו דיר. פארציילט אונז די תורה אז דער לבן איז ארויסגעגאנגען אויף א זוך אקציע, ויבא לבן באהל יעקב, לבן איז אריין געקומען אין אוהל יעקב, וואס איז דאס לויט רשי איז דאס אוהל רחל, ווייל ער האט דאך קובע געווען זיין דירה בקביעות ביי רחל אמנו, ווייל זי איז געווען די עקרת הבית, און נאכדעם איז ער געגאנגען ובאוהל לאה, און נאכדעם, אבער לויט רשי איז ער געגאנגען קודם. צו אקעי מ'וועט שוין זעהן, ובאוהל שתי האמהות ולא מצא און ער האט גארנישט געטראפן, ס'איז בעיסיקלי געגאנגען צו אוהל רחל אוהל לאה ובאוהל שתי האמהות און ער האט גארנישט געטראפן, אבער פאר ער איז געגאנגען צו די שתי אמהות און ער האט געענדיגט זוכן ביי לאה ויצא מאוהל לאה ויבא באוהל רחל דעמאלטס איז ער קודם נאכאמאל אריינגעגאנגען אין אוהל רחל און ערשט נאכן ענדיגן רחל'ס אויפזוכן אין רחל'ס געצעלט איז ער הערשט געגאנגען צו די צוויי אמהות, אזוי זאגט רשי. און ס'איז דא אנדערע ראשונים וואס זאגן אנדערש, אנדערע זאגן אז ניין בעצם האט יעקב געהאט יא זיין אייגענע געצעלט, ער האט נישט געוואוינט צוזאמען מיט מיט רחל, און ער האט קודם אנגעהויבן זוכן ביי יעקב, נאכדעם איז ער געגאנגען צו אוהל לאה און צו אוהל רחל, נאכדעם צו די צו די צוויי אמהות, אנדערע ווילן זאגן אז בעצם האט ער איז ער געגאנגען נאר איינמאל צו אוהל רחל, נאר אין ארדער ארויסצוגיין אריינצוגיין אין אוהל רחל האט ער געמוזט דורכגיין א טיר דורך דורך לאה'ס געצעלט, אבער פשוט שיטת רשי איז אז ער האט קודם אנגעהויבן רחל מיט לאה. קודם רחל, נאכדעם לאה, נאכדעם צוריק געגאנגען צו רחל'ס געצעלט נאך איין מאל געבן פאר פאר פאר עקסטרע מעזשער, און ערשט נאכדעם איז ער געגאנגען צו די צוויי אמהות, לאמיר זען אינעווייניג רשי באוהל יעקב, אוהל יעקב דאס איז אוהל רחל, שהיה יעקב תדיר אצלה, יעקב האט געוואוינט דארטן שטענדיג, וועגן זי איז געווען די עקרת הבית. וכן הוא אומר, די תורה זאגט נאך ביי נאך א פלאץ דארטן ביי די קינדער פון יוסף, ווען איך בין מייחס די קינדער פון יוסף זאג איך בני רחל, אשת יעקב, אז זיי זענען די. טעכטער פון רחל, די די וואס זי איז די ווייב פון יעקב, ובכולן ביי אלע אנדערע שבטים דארטן שטייט נישט אשת יעקב, זע איך פון דעם אז זי איז געווען די עקרת הבית, ויבא באוהל רחל, סאו למעשה אויב מיינט שוין באוהל יעקב אוהל רחל, פארוואס זאגט דער סוף פסוק ויבא באוהל רחל, פארוואס איז ער געגאנגען נאכאמאל אין אוהל רחל, זאגט רשי כשיצא מאוהל לאה ווען ער האט געענדיגט זוכן ביי לאה, חזר לו לאוהל רחל האט ער געגעבן איז ער געגעבן האט ער געגעבן א גיי אריין צו אוהל רחל, נאך איינמאל צו געבן א זוך פאר עקסטרע מעזשער קודם שחיפש באוהל בעפאר ער געגאנגען צו די צוויי שפחות וכל כך למה וואס דארף ער צוויי מאל אויפזוכן אין אוהל רחל שהיה מכיר בה שהיא משמשנית אז זי ער געוויסט אז איר נעיטשער איז אז זי האט ליב צו טאפן אזוי ווי כלים טאפן חפצים מילא האט ער איר חושד געווען די מערסטע, מילא פאר ער איז געגאנגען צו די צו די אוהל שתי אמהות איז ער קודם געגאנגען צו אוהל רחל נאך איין מאל, ווייל ער האט בעיסיקלי געהאט א א חששות אויף זיין חשד, סאו בעיסיקלי לויט רשי פארוואס עפעס הייסט עס די זעלביגע געצעלט, די ערשטע מאל רופסטו עס אוהל יעקב און און די צווייטע מאל אוהל רחל, ווייל לויט רשי וויל מיך דאס טאקע די תורה דרוקן אז ער איז צוריק געגאנגען צו רחל וועגן רחל נישט וועגן עס איז געווען יעקב'ס געצעלט, זיי אויס ווייל ס'איז געווען רחל'ס געצעלט וואס ער האט איר חושד געווען, און נאך א ראיה איז דא איז דא צו שיטת רשי ווייל נאך גלייך נאכדעם ובאוהל שתי אמהות ולא מצא האט נישט געטראפן ערשט נאכדעם זאגט די תורה ויצא מאוהל קוקט אויס ווי די שתי אמהות זענען געווען די לעצטע אין די ארדער קודם זענען זיי געגאנגען צו צו רחל נאכדעם צו לאה נאכדעם נאכאמאל צו רחל נאכדעם צו די צו די שתי אמהות און די ראיה צו דעם איז ווייל ס'שטייט גלייך נאך די אמהות שטייט ולא מצא אלדאו נאכדעם שטייט ויצא מאוהל לאה ויבא באוהל רחל אבער דאס איז שוין געשען פארדעם די די פאנטש ליין פון ולא מצא ער האט גארנישט געטראפן איז ערשט געשען ווען ער האט געענדיגט האבן די אוהל אמהות וואס דאס איז געווען די לעצטע אין די ארדער פארציילט אונז אבער די תורה אז ורחל לקחה את התרפים זי האט געהאט צוגענומען די תרפים פון איר געצעלט און ותשמם בכר הגמל זי האט עס געלייגט אין די קישעלע וואס מען זיצט אויף דעם אויפן קעמל ותשב עליהם זי האט זיך ארויף געזעצט אויף דעם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא און נאכדעם וואס זי האט דאס אונטערגעלייגט האט ער ערשט אנגעהויבן זיין זיין סדר פון זוכן און ער האט ארומגעטאפט אין די גאנצע אין אלע געצעלטן ולא מצא און ער האט גארנישט געטראפן. סאו למעשה וואס איז דאס תרפים? וואס זענען דאס תרפים? האב איך געזען אפאר שיטות אין די ראשונים אז כ'מיין פרקי דרבי אליעזר איז איז לייגט ער דארט אראפ אז ס'איז א אז ס'איז געווען בעיסיקלי א אז זיי האבן גענומען געהארגעט א גוי אדער געהארגעט א בכור און זיי האבן עס איינגעווייקט עפעס אין אויל אריינגעלייגט אונטער די צונג אויף אזא גאלדענע טאוול האבן זיי ארויפגעשריבן א שם של טומאה, און ס'האט באקומען עפעס א מין לחלוחית, עפעס א מין לעבעדיגקייט אז ס'האט געקענט עפעס רעדן, און זיי האבן זיך איינגערעדט אז ס'זאגט עתידות, מילא, דער דער לבן האט זיך פארקושט אין דעם געטשקע, אנדערע ווילן זאגן אז ס'איז פלעין געווען א זייגער און ער איז געווען אויסער זיך פון די סייענס פון זייגער, מילא האט ער דאס געדינט אלס עבודה זרה, קיצור, עפעס א לעבעדיגקייט האט עס געהאט, עפעס א זאך, עפעס א וועליו האט עס, עפעס א שוויות האט עס געהאט, אבער לכאורה לויט די שיטות, פארוואס האבן זיי נישט דא פארציילט ווי זיי זענען? אויב זיי האבן, קענען זיי עפעס רעדן לויט די שיטות אז עס האט געהאט עפעס א, אז עס האט געקענט זאגן עתידות, פארוואס האבן זיי זיך נישט אנגערופן, העי לבן, דיינע באשעפער זענען דא? קען מען ענטפערן פשוט, ווייל, אדער ווייל זיי רעדן נאר צו א מענטש ווען מען דינט עס געהעריג. אדער ווייל זיי האבן זיך פשוט געשעמט געשעמט אז זיי ליגן דא אין אזא דרך בזיון אונטער א מענטש אויף א קעמל, מילא האבן זיי זיך גארנישט אנגערופן. זאגט די הייליגע רשי בכר הגמל וואס איז דאס? לשון כרים וכסתות, א לשון פון קישענעס וואס מען זיצט אויף דעם, סאו כרים איז קישענעס וואס צו זיצן, און כסתות איז קישענעס וואס מען לייגט אונטער די קאפ ביים שלאפן, כתרגומו בעביטא דגמלא אין די זאטל פונעם גמל, והיא מרדעת העשויה כמין כר, דאס איז א מין זאטל וואס מען מאכט עס אזוי ווי א קישן, אז ס'זאל זיין קאמפארטעבל צו זיצן אויף דעם, אבער איי געס ס'האט עפעס א אפענונג אז מ'האט געקענט דארטן באהאלטן די זאכן, אדער איז זי פלעין געזיצן אויף דעם און צוגעדעקט און איר גוף האט עס צוגעדעקט. ובעירובין שנינו ברענגט רש י אראפ א גמרא אז הקיפוה בעביטין אז אויב איינער וויל מאכן, ס'איז דא דארטן א גאנצע שאקלא וטריא צו מ'קען מאכן א מחיצה וואס מ'זאל קענען מטלטל זיין אום שבת דורך ארום לייגן קישענעס, און והן עביטי גמלים, דאס זענען אזעלכע זאטלעך פון די קעמלען, און ס'איז באשטו בלעז. בקיצור, בכר הגמל, און די זאטל פון די פון די גמל וואס האט געהאט אזוי ווי אדער א עפענונג אדער איז זי געזיצן אויף עס און איר גוף האט עס באדעקט. ותאמר אל אביה, האט רחל געזאגט פאר איר טאטע לבן, אל יחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך. זיי נישט ברוגז מיט מיר, איך קען מיך נישט אויפשטעלן געהעריג פאר דיר, פארוואס? ווייל כי דרך נשים לי, און איך פיל מיך נישט אזוי גוט, און ויחפש, ולא מצא את התרפים איז איז פארציילט אין די תורה די תורה ענדיגט צו די פסוק אז דער לבן האט אויפגעזוכט ווי ער האט געקענט און ער האט גארנישט געטראפן. אבער דא האט זיך שוין די האט זיך שוין יעקב נישט געקענט איינהאלטן און געווארן אזוי אויפגערעגט אויף דעם לבן ער האט אים טאקע געגעבן דעם אפענונג אז ער קען גיין זוכן ווי ער וויל אבער אזוי מיט אזויפיל דיסגרעיס אזוי נישט מיך צו טראסטן אז דו דארפסט מיך דא גיין ארומטאפן מיין גאנצע הויז ער איז געווארן אזוי אויפגערעגט אז ער האט אים אנגעהויבן פארלייגן זיינע אלע טענות אלע פעין וואס ער האט שוין געהאט מיט דעם לבן פאר די לעצטע צוויי און צוואַנציק יאר האט ער זיך פאר די לעצטע צוואנציג יאר האט ער זיך אויסגעגאסן דאס הארץ דא און ער האט אים געזאגט אלעס וואס באדערט אים, וירב בלבן ער האט אנגעהויבן אזוי פייטן און טענה'ן מיט לבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי מה חטאתי וואס האב איך געטון אזוי געזינדיגט כי דלקת אחרי, אז דו האסט מיך נאכגעלאפן מיט אזויפיל כעס, זאגט רש י לאמיר אריינווארפן דלקת, רדפת, האסט מיך נאכגעלאפן, כמו על ההרים דלקונו, און כמו מדלוק אחרי פלשתים, ווען די חיילים זענען צוריק געקומען נאכן נאכלויפן פלשתים, זעה איך אז מדלוק איז א לשון פון נאכלויפן אבער א לשון פון נאכלויפן מיט כעס, אַז יעקב זאָגט פאַר לבן, וואָס לויפסטו מיך נאָך מיט אַזויפיל כעס? כי מששת את כל כלי, אַז דו האָסט מיר דאָ באַטאַפּט מיין גאַנצע הויז, מה מצאת מכל כלי ביתך, וואָס פּינקטליך האָסטו געטראָפן נאָכן זוכן, נאָכן ספּענדן די אַלע שעות פון זוכן אין אַלע מיינע געצעלטן, וואָס פּינקטליך האָסטו געטראָפן עפּעס וואָס געהערט צו דיר? סימקאָ, פּליז! שים כה נגד אחי ואחיך, לייג פאָר דיינע טענות! און ווייז אונז אויף אז דו האסט עני בעיסיס פאר דיינע פיסטע קלעימס, און ויוכיחו בין שנינו, און די מענטשן דא וועלן אויפווייזן ווער ס'איז גערעכט, צו דו ביסט גערעכט צו איך בין גערעכט, ויוכיחו ויבררו עם מי הדין, און ס'וועט ווערן מברר, מ'וועט מברר זיין מיט ווער ס'איז גערעכט, איך צו דו, אפרוביר בלעז, סאו נישט נאר. וואס כ'האב דיר נישט בא'גנב'עט דיינע תרפים, נאר איך האב געארבעט ווי א פערד פאר דיר, מיט אזויפיל מסירות נפש האב איך געארבעט פאר דיר, זה עשרים שנה אנכי עמך, איך בין געווען מיט דיר צוואנציג יאר, רחליך ועזיך לא שכלו, אין די גאנצע צייט וואס איך בין געווען מיט דיר, וואס איך בין געווען דיין פאסטוך, האט קיין איינער פון דיינע שעף נישט מפיל געווען זייערע קינדער, און ואיילי צאנך לא אכלתי, און איך האב נישט אויפגעגעסן קיין אייל בשעת'ן פאשענען, ווייל אזוי פלעגן זיך די פאסטוכער פירן, אז ווען זיי פלעגן נישט טרעפן קיין. עסן אין די מדבריות פלעגן זיך געבן א הרגע אפ איין איינע פון די שעף און דאס אויפעסן אלס לאנטש, זאגט די הייליגע רשי לא שכלו לא הפילו עיבורם, זיי האבן נישט מפיל געווען זייער קינד ווייל כ'האב מורא'דיג אכטונג געגעבן אויף זיי, כ'האב אזוי מיט אזויפיל קעיר געהיטן אויף דיינע שעף, כמו רחם משכיל ברענגט זיך רשי אפאר ראיות, רחם משכיל, משכיל, אדער תפלט פרתו ולא תשכל, זעה איך, קיצור זעה איך אז די ווארט שכלו איז א לשון פון מפיל זיין, און ואילי צאנך, עס מוז זיין אז מכאן אמרו אייל בן יומו קרוי אייל, עס מוז זיין אז מען רעדט דא פון א בעיבי אייל, פארוואס ווייל שאם לא כן אויב רעדט מען דא פון א געהעריגע גראון אייל, מה שבחו, וואס איז די שבח פון יעקב אז ער האט עס נישט אויפגעגעסן, איילים לא אכל אבל כבשים אכל, ער האט נישט געגעסן קיין קיין איילים אבער כבשים האט ער יא געגעסן, אם כן גזלן הוא, איז ער דאך א גרויסע גזלן, אלא מאי מיינט דער אילי צאנך, אפילו א בן יומו האב איך נישט געגעסן זאגט אים יעקב, אפילו איינס וואס איז אויסגעדארט, איז כל שכן וכל שכן איינס וואס איז נישט אויסגעדארט, איינס וואס איז געהעריג. אין פול עידזש האב איך אוודאי נישט געהארגעט, האב איך אוודאי נישט געגעסן. סאו סאו זאגט אים יעקב, קיינס האט נישט מפיל געווען, איך האב נישט אויפגעגעסן קיין איינס, וואס נאך האב איך דיר האב איך נישט געטון? אז אויב האט זיך געמאכט א טריפה, דאס הייסט א חיה, האט גע'גנב'עט, האט האט געהארגעט איינע פון דיינע שעף, און וואס טעקניקלי וואלט איך מיך געקענט מורא'דיג גרינג ארויסדרייען, ווייל ווייל איינער וואס איז א פאסטוך פאר יענעמ'ס שעף, און ס'געשעהט א א אונס פון טריפה, אז א חיה הארגעט עס, קען ער ברענגען דזשאסט א פיס פון די געשטארבענע בהמה, און ברענגען עוו אלס עווידענס אז ס'איז געווארן געהארגעט, און ער קען זיך ארויסדרייען צו באצאלן. אבער טריפה לא הבאתי אליך, זאגט אים יעקב, איך האב נישט געבריכט, איך האב מיך נישט געטרייט ארויסצודרייען פון באצאלן, אויב האט א חי' געהארגעט איינער פון די שעף, אנוכי אחטנה מידי, אנוכי אחטנה, אז איך האב עס אליינס דידאקטעט פון מיין אייגענע וועלט, מידי תבקשנה, דו פלעגסט אפמאנען פון מיין פארמעגן, גנבתי יום וגנבתי לילה, אויב האט זיך געמאכט א גניבה בייטאג, אדער א גניבה ביינאכט. וואס בעצם איז די ביינאכט נישט די אחריות פון די פאסטוכער, ביינאכט גייט דאך עס צוריק צו די אונער, אבער דאך ביסטו געקומען אפמאנען יעדע איינציגסטע וואס איז נאר געשטארבן, יעדע איינציגסטע וואס איז נאר געווארן גע'גנב'עט, אפילו ווען איך טעקניקלי בין איך נישט געווען חייב, ס'הייסט איך וואלט מיר טעקניקלי געקענט ארויסדרייען דורכ'ן ברענגען עווידענס אז ס'איז געווען טריפה, און אויך אויב ביינאכט בין איך נישט געווען רעספאנסיבל, דאך האסטו אלעס אפגעמאנט פון מיר, זאגט די הייליגער רשי טריפה, על ידי ארי וזאב. וואס בעיסיקלי דאס איז א אונס גמור וואס יעדער שומר איז פטור אפילו א שומר שכר, און עם כל זה האט האב איך מיך נישט געטרייט ארויסצודרייען דורכן ברענגען עווידענס, אנכי אחטנה איז לשון קולע באבן אל השערה ולא יחטיא, בעיסיקלי ווען איינער א סנייפער וואס קען מורא'דיג שטארק צילן און ער קען צילן ממש אויפן האר און ולא יחטיא און ער פעלט קיינמאל נישט זעה איך אז יחטיא איז א לשון פון נישט פעלן. איך האב קיין, סאו זאגט ער אנכי אחטנה איך האב עס געמאכט פעלן פון מיין אייגענע פארמעגן. און נאך א ראיה ברענגט זיך רשי אני ובני שלמה חטאים, ווען בת שבע זאגט דארטן פאר דוד אז ער זאל אויפשטעלן שלמה זאל געבן בירושה די מלוכה פאר שלמה אז נישט וועלן אונז ביידע בלייבן אן גארנישט, זעה איך חטאים מיינט אן גארנישט חסרים, אנכי אחסרנו, סאו בעסיקלי זאגט יעקב אנכי אחסרנו איך האב עס געמאכט ווייניגער ווערן פון מיין אייגענע פארמעגן ווייל איך האב דיר עס באצאלט פון מיין אייגענע שעף,

אויף ולא נפקד ממנו איש, און אויף דעם זאגט די תרגום, תרגום לא שגא. בקיצור, זעה איך אז די ווארט נפקד, נפקד מיינט כלא נפקד ממנו איש, מיינט עס האט נישט געפעלט פון די גרופע קיין מענטש. און אויף דעם זאגט די תרגום לא שגא. און די זעלבע זאך דא אויף אחטנה זאגט אויך די תרגום שגיא ממנינא. זעה איך אז די צוויי ווערטער אחטנה און נפקד האבן די זעלבע מינינג, שגיא. וואס איז שגיא? פארפעלט. סאו בעסיקלי טייטשט מען עס אפ אנכי אחטנה האב איך עס געמאכט פעלן פון מיין אייגענע פארמעגן. גנבתי יום וגנבתי לילה, גנובת יום או גנובת לילה. דאס הייסט בעצם איז ביינאכט נישט מיין אחריות, הכל שלמתי האב איך דאך אלס, אויב אויב האט מען פון אויב האט מען געגנבעט אדער אויב איז געווארן טריפה עניטינג ביינאכט, האב איך מיך נישט ארויסגעדרייט מיט די טענה אז א שומר שכר איז פטור ביינאכט, נאר איך האב אלעס באצאלט. סאו רשי שטעלט זיך דא אויף די ווארט גנבתי, ווייל בעצם וואלט ווען אויב מיינט עס גנובת יום און גנובת לילה די גע'גנב'עטע פון בייטאג און ביינאכט וואלט נישט אויסגעפעלט דער יודעלע צום סוף. זאגט רשי איך האב נאך ראיות אין אנדערע פסוקים וואס ס'שטייט יא א יודעלע ווען ס'פעלט נישט אויס, און לאמיר זעהן כמו רבתי בגוים שרתי במדינות איז בעיסיקלי דארטן ווי די נביא זאגט, אז עס איז דא אסאך חכמה ביי די גוים, סאו וואלט געווען גענוג אז עס שטייט רבת בגוים און שרת במדינות, פארוואס שטייט דארט עקסטערע יודעלעך? אלא מאי זעה איך אז מען קען אריינווארפן א יודעלע און עס זאל נישט טוישן די מיענינג. די זעלבע זאך שטייט דארטן מלאתי משפט וואלט ווען גענוג געווען אז עס שטייט מלא משפט און עס איז דא א עקסטערע יוד, און אויך שטייט דארטן אוהבתי לדוש אז בעיסיקלי הושע זאגט דארטן פאר די פוילע מענטשן, אז ענק קוקן אויס אזוי ווי די חיות וואס בעצם דארפן זיי יעצט אקערן די פעלדער און אלל דעי וואנט טו דו איז אביסל דרעשן אביסל תבואה וואס מען האט שוין געהאט אפגעשניטן סאו דארטן וואלט ווען אויך ווען גענוג אז ס'שטייט אוהבת לדוש אוהבת לדוש סאמטינג לייק דעט סאו זעה איך פון דעם אז ס'איז דא אזא מין מציאות אז מען זאל צולייגן א אות י' אפילו ס'פעלט נישט אויס סאו זעלבע זאך גנבתי איז כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען גניבת יום וגניבת לילה. און דער יעקב גייט ווייטער, אלע פעין פון אלל דיס יערס געט ער זיך אויס, הייתי ביום אכלני חרב, ווען איך האב געארבעט פאר דיר בייטאג, האט מיר די היץ אויפגעגעסן, און וקרח בלילה, און ביינאכט האט מיר די קעלט אויפגעגעסן, און ותדד שנתי מעיני, און איך, די שלאף איז מיר צוגענומען געווארן פון מיינע, פון מיך, פון מיינע אויגן. אלעס נאר כדי אפצוהיטן דיינע שעף, און דא קומסטו מיר און דו ביסט מיר חושד אז איך האב דיר גע'גנב'עט. חוצפה וואס ס'איז, זאגט דער הייליגער רשי אכלני חרב, לשון אש אוכלה, אז ס'איז נישט א טעקניקל אז די היץ עסט אויף, די היץ קען נישט עסן, נאר אזוי ווי די אש אוכלה, די פייער וואס פארלענדט, זעלבע זאך דא, די היץ האט מיך פארלאנדן, אזוי ווי כאילו. וקרח, כמו משליך קרחו, ער שיסט זיין קעלט, זעה איך אז קרח בלילה מיינט אפילו ביינאכט ווען די זון שיינט נישט איז קאלט, ממילא זאגט ער אים אז ביינאכט, צופרי האב איך געסטראגלט מיט היץ, ביינאכט האב איך געסטראגלט מיט קעלט, און כ'בין נישט געשלאפן געהעריג, און דאך האב איך אפגעהיטן דיינע זאכן. אזוי ווי כאילו ס'וואלט ווען געווען מיין אייגנס, תרגומו גלידא. שנתי, לשון שינה, זאלסט זיך נישט טועה זיין וויבאלד ס'שטייט א שווא אויף די שין מיינט עס שנתי, אז מיינט עס כאילו א יאר, ניין, זאגט רש י, רש י וויל דיך פראטעקטן און זאגן לשון שינה איז לשון אז מיין די שלאף האט מען האט מען צוגענומען פון מיינע אויגן. און זאגט יעקב זאגט ווייטער, זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך, די צוואנציג יאר וואס איך בין געווען אין דיין הויז האב איך דיך געארבעט, ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך, פערצן יאר האב איך געארבעט פאר די תמורה פון דיינע טעכטער איך זאל קענען חתונה מיט דיינע צוויי טעכטער. און ושש שנים, זעקס יאר האב איך געארבעט בצאנך מיט דיינע שעף. סאו בעיסיקלי בשתי בנותיך איז כאטשיג די סדר איז בכלל נישט אז א מאן דארף ארבעטן פאר זיינע ווייבער, קען געבן נדן, אבער ארבעטן אזוי פיזיש פאר פערצן יאר איז א חוצפה ועזות, און ערשט נאכדעם, נאכדעם וואס כ'האב שוין געענדיגט ארבעטן פאר דיר פאר פרי, און איך האב געארבעט יא פאר באצאלדונג ושש שנים בצאנך, האסטו מיך אויך נישט געטריט נייסלי. כאטשיג כ'בין געווען א ארבעטער וואס האט דיך געמאכט רייך, האסטו מיך קיינמאל נישט מכבד געווען, און וואס דען האסטו געטון צו מיר? כ'האב געארבעט פאר דיר פאר פערצן יאר פאר פרי פאר דיינע טעכטער, און איך האב געארבעט פאר די באצאלדונג, האסט מיך נישט געטריט ווי א יומען ביאינג, און נישט נאר דאס האסטו געטון, אז ותחלף את משכורתי עשרת מונים, האסט נאך געטוישט מיין באצאלדונג צען מאל, יעדע מאל וואס האסט געזען עני פון די זאכן וואס איך באקום איז מצליח, האסטו געזאגט ניין ניין ניין ניין דאס גייט פאר מיר, די אנדערע זאכן נעם פאר דיר. זאגט דער הייליגער רש י ותחלף את משכורתי, היית משנה תנאי שבינינו, האסט געטוישט די תנאי צווישן אונז, מנקוד לטלוא מעקודים לברודים, יעדע מאל וואס דו האסט געזען אז איין זאך איז מצליח האסטו אים געזאגט ניין דאס איז פאר מיר די אנדערער איז פאר דיר, זאגט אים יעקב, לולי אלוקי אבי אלוקי אברהם ופחד יצחק היה לי, ווען נישט די באשעפער, די טאטע פון מיין, די באשעפער פון מיין זיידע און פון מיין טאטע, איז געווען מיט מיר, כי עתה ריקם שלחתני, וואלסטו מיך יעצט אוועקגעשיקט אן גארנישט, נאר די עצם זאך אז איך האב עפעס, איז נאר ווייל די אייבערשטער האט מיר געגעבן, סאו פון דיר האב איך נישט געהאט קיין שום בענעפיט, פון דיר האב איך נישט געהאט קיין שום גוטס, און יעצט נאך אן טאפ אוו דעט אויך, א טשערי אן טאפ, קומסטו מיר נאך זוכן און דו מאכסט מיך פאר א גאנצע גזלן, אז איך האב גע'גנב'עט דיינע טרפים דארטן, את עניי ואת יגיע כפי ראה אלוקים, די אייבערשטער האט געזען מיין פלאג און מיין פיין, און מיין ערליכע ארבעט און ויוכח אמש, און וועגן דעם איז ער געקומען טאקע דיך ווארענען נעכטן און דו זאגסט מיר אז דער איז געקומען ווארענען נעכטן ווייל דו האסט די קעפעביליטי מיך צו טון שלעכטס די סיבה פארוואס דער איז געקומען ווארענען איז ווייל די אייבערשטער זעהט אז ווען נישט ווען די אייבערשטער האט געזעהן מיין שווערע ארבעט און די אייבערשטער האט געוואלט אז איך זאל זיין סעיף און איך זאל אהיים קומען מיט אסאך וועלט זאגט די הייליגע רש י פחד יצחק לא רצה לומר אלקי יצחק קודם זאגט ער אלקי אברהם נאכדעם זאגט ער פחד יצחק פארוואס זאגסטו נישט אלקי אברהם אלקי יצחק. שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, די אייבערשטער איז נישט מייחד זיין נאמען, ער זאגט נישט אלוקי איינעם, נאר אויב יענער איז שוין נפטר געווארן, ואף על פי שאמר לו בצאתו מבאר שבע אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, לכאורה די וואך אנפאנג סדרה שטייט דאך יא ואלוקי יצחק, איז די סיבה די אייבערשטער האט דאס געזאגט בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת, אבער יעקב, יעקב אליין האט דאס נישט געוואלט זאגן, נתיירא לומר אלוקי, ואמר ופחד, ער אליין האט דאך נישט געוואלט. האט נישט געפילט קאמפארטעבל צו זאגן אלוקיי, ווייל ער האט מורא געהאט, ווייל קודם כל א מענטש איז חשוב'ער ווען ער האט נאך יא נסיונות, סאו אז ער גייט דא בידיים מאכן אז זיין טאטע זאל ווערן קאנסידערט ווי א דעד מען וואס לעבט נאך, ער ענדיגט אויס זיינע יארן, איז עס נישט קיין כבוד פאר זיין טאטע, ממילא האט ער זיך נישט געטרויט צו זאגן אלוקיי יצחק. ויוכח, לשון תוכחה הוא, ולא לשון הוכחה, נישט אויפגעוויזן, סאו ווען די אייבערשטער איז גע, ויוכח אמש, ווען די אייבערשטער איז געקומען דיך, ווארענען איז א לשון תוכחה נישט קיין הוכחה נישט האט ער געוואלט עפעס אויפווייזן רש"י האט נישט געוואלט זאלסט דיך טועה זיין מיט די מינינג זאגט די תורה ויען לבן דער לבן האט געזען ער האט נישט וואס צוריק צו טענה'ן דער יעקב האט דאך אמת'ע טענות האט ער אים געוואלט איבערבעטן אבער דאך האט ער עס געטון ווי א פאפער ווי א מיט שלעכטע מידות ער האט אים נישט איבערגעבעטן אזוי מיט מיט יומיליטי ער האט נישט ביסט גערעכט האסט מיך ניין ער גייט נאך צוריק טענה'ן יעצט ווי א איגאאיסט. ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, די טעכטער וואס דו האסט דא, מיינע טעכטער, והבנים, די קינדער וואס דו האסט דא, בניי זענען מיינע קינדער, והצאן, די שעפעלעך וואס דו האסט דא, איז צאני, עס קומט פון מיר אריזשינעלי, און וכל אשר אתה רואה לי הוא, אלעס וואס דו זעסט דא, אלעס וואס דו אוינס, איז בעיסיקלי מיינס, ולבנותיי מה אעשה לאלה היום, און וואס קען איך אפילו שלעכטס טון פאר מיינע טעכטער, וויאזוי קען איך אפילו שלעכטס טון פאר מיינע טעכטער, או לבניהן אשר ילדו, אדער צו די קינדער וואס זיי האבן געבוירן, סאו בעיסיקלי וואס ער האט אים געוואלט זאגן דא, דו זאגסט מיר אז די אייבערשטער נאר ווייל די אייבערשטער איז געקומען מיך ווארענען וועגן דעם גיי איך נישט שלעכטס טון, ס'איז דאך נישטא קיין הוה אמינא אז איך זאל שלעכטס טון מיינע אייגענע קינדער און מיינע אייגענע טעכטער, סאו ער האט אים געוואלט אזוי ווי זאגן אז איך גיי דיך נישט שלעכטס טון באט ער האט עס געמוזט זאגן אויף א לאווינדיגע וועג, סאו בעיסיקלי איך בין פשוט געקומען דיך זאגן גוד ביי, איך בין געקומען דא זאגן גוד ביי פאר מיינע טעכטער פאר מיינע ש ס פאר מיינע קינדער, וויאזוי קענסטו אפילו האבן א הוה אמינא אז איך גיי זיי טשעפענען, מה אעשה לאלה, איך תעלה על לבי להרע להן, וויאזוי קען אפילו ארויפגיין אויף מיין דעת זיי שלעכטס צו טון. יעצט זאגט אים לבן ועתה, יעצט אז אונז האמיר געמאכט אביסל שלום, אונז האמיר זיך אויסגערעדט איינער מיטן צווייטן, אונז האמיר זיך איבערגעבעטן איינער דעם צווייטן, לאמיר מאכן, לאמיר מאכן א ברית, לכה נכרתה ברית אני ואתה, והי' לעד ביני ובינך, און דער אייבערשטער זאל זיין א עדות צווישן מיר און דיר אז אונז זעמיר ביידע מקיים זיין דעם ברית, והי' לעד הקדוש ברוך הוא. ווייל אויב איז עס אויף די ברית והי' לעד אז די ברית זאל זיין א עדות, וואלט עס ווען געדארפט שטיין מיט א לשון נקבה, והיתה לעד. יעצט אז עס שטייט והי' לעד, איז עס נישט אויף די ברית, וואס דען? אויפן אייבערשטן אז לבן האט געזאגט אז די אייבערשטער זאל זיין די עדות צווישן מיר און דיר אז אונז גיימיר ביידע מקיים זיין די ברית. און ויקח יעקב אבן וירימה מצבה, און יעקב האט גענומען א שטיין און ער האט עס ארויפגעלייגט אויף א גאר א הויכע פלאץ, און כדי אז דאס זאל בלייבן א אנדענק אויף דעם ברית וואס ער האט יעצט געמאכט, די ברית שלום וואס ער האט יעצט געמאכט מיט לבן. ויאמר יעקב לאחיו. לקטו אבנים אויסער דעם שטיין לויט צו אונז גיימיר אננעמען דעם שיטה ס'איז דא אנדערע שיטות אין ראשונים אז דער שטיין איז די מצבה די שטיין וואס יעקב הייסט יעצט פאר זיינע קינדער צוזאמקלויבן איז די זעלבע זאך ווי דער מצבה וואס ער האט ארויף געלייגט אויבן באט פשוט פשט איז ויאמר יעקב ללבן נאכן ארויף לייגן די שטיין דארטן די מצבה דארט אויבן האט יעקב געזאגט לאחיו צו זיינע זינען באלד זען א סיבה פארוואס ער רופט אן זיינע זינען ברידערס לקטו אבנים נעמטס קלויבטס צוזאם שטיינער ויקחו אבנים און ויעשו גל מאכטס אזא הויפן מיט שטיינער, ויאכלו שם על הגל, לאמיר עסן א קליינע סעודה, שפעטער העט מען עסן א גרעסערע סעודה, קודם, יעצט אז מ'האט אנגעהויבן מאכן דעם ברית, מ'האט אנגעהויבן שלום מאכן, לאמיר מאכן א קליינע סעודה דא קודם, און מ'וועט באלד זען ווי מ'ענדיגט צו דעם ברית און דעמאלטס איז ערשט דא א גרויסע סעודה. לאחיו, פארוואס רופט ער אן זיינע קינדער אחיו, שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה למלחמה, זיי זענען געווען זיינע ברידערס, וואס זענען געווען גרייט אים צו העלפן פאר יעדע עת צרה און פאר יעדע מלחמה, פאר דעם רופט ער רופט ער זיי אן ברידערס, ויקרא לו לבן יגר שהדותא, ווי דער לבן האט גערופן פאר דעם גל פון שטיינער אויף וואס מען האט יעצט געגעסן, יגר שהדותא, ויעקב, וואס דאס איז די אראמישע ווערזשען פון דעם נאמען, און ויעקב קרא לו גלעד, די לשון קודש'ע ווארט איז גלעד, א גל פון שטיינער וואס איז א עדות אז אונז האבן יעצט געמאכט א ברית, און די אראמישע ווארט פאר דעם איז יגר שהדותא. זאגט דער הייליגער רשי יגר שהדותא תרגומו של גלעד, ס'איז בעיסיקלי די זעלבע זאך נאר אין צוויי עקסטערע שפראכן, ויאמר לבן, האט לבן מסכים געווען צו יעקב אז דער נאמען זאל טאקע זיין גלעד און נישט יגר שהדותא, ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד, האט לבן מסכים געווען אז מ'זאל יא רופן דעם דעם שטיין גלעד וואס דאס איז די עדות צווישן אונז, גלעד, זאגט רשי, על שם, ס'איז בעיסיקלי גלעד דאס איז א ספליט ווארט, גל, אייד, א הויפן שטיינער וואס דאס איז א עדות צווישן אונז. און יעצט והמצפה, און דער שטיין וואס יעקב האט ארויפגעלייגט הויעך, די די אין פסוק מ ה, וירימה מצבה, ויקח יעקב אבן וירימה מצבה, דאס האט מען א נאמען געגעבן והמצפה, פארוואס האט מען עס א נאמען געגעבן והמצפה, אשר על אשר אמר, ווייל יעקב האט געזאגט, יצף ה' ביני ובינך, די אייבערשטער זאל קוקן צווישן מיר און דיר, כי נסתר איש מרעהו, ווייל פאקטיש גייען מיר אונז דאך נישט זיין אין די קלאוז וויסינעטי איינער פארן צווייטן, ממילא וועט מען דאך נישט קענען האלטן אקאונטעבל צו איינער דעם צווייטן אז מען האלט איין דעם ברית, זאל דער שטיין זיין די עדות אויף וואס די אייבערשטער זאל קוקן אז אונז האלט מיר איין די ברית. והמצפה אשר אמר, והמצפה אשר בהר הגלעד, די מצפה וואס ער האט ארויפגעלייגט דארט הויך אויפן בארג, וואס דאס זאל זיין א עדות, האט ער א נאמען געגעבן המצפה. פארוואס האט ער עס א נאמען געגעבן? וועגן די סיבה וואס ער האט יעצט געזאגט אשר יצף ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו, ביוטיפול, כמו שכתוב ויעבר את מצפת גלעד זעה איך, אז דער מצפה איז געווארן אזויווי דער שם הכולל פון דעם פלאץ, אלע די גאנצע פלאץ גלעד האט מען אנגעהויבן רופן מצפה על שם דעם שטיין, וועגן דעם שטייט עס דא המצפה מיט א ה' הידיעה ווייל יעדער איינער ווייסט פון וועלכע מצפה מען רעדט, ולמה נקרא שמה מצפה, לפי שאמר אחד מהם לחבירו, יצף ה' ביני ובינך, אם תעבור את הברית, רש י בעיסיקלי זעצט די ווערטער אזוי ווי אונז האבן אריינגעלערנט, אונז האבן בעיסיקלי אריינגעלערנט אזוי ווי רש י זאגט, והמצפה, א נאמען געגעבן האט מען עס, מצפה. פארוואס? וועגן דאס און דאס און דאס. אבער ביוטיפול. כי נסתר, ולא נראה איש מרע פאקטיש גייען את רעהו, און פאקטיש גייען מיר זיך נישט זען, נישט זען איינער דעם צווייטן, זאל דער אייבערשטער זיין די עדות צווישן אונז אז אונז זענען מקיים דעם ברית. סאו וואס איז די ברית יעצט? ביז יעצט האט מען געשמועסט אז מען גייט מאכן א ברית, יעצט איז די דיטעילס. לבן זאגט פאר יעקב, אם תענה את בנותי, אז דו זאלסט נישט פייניגן מיינע טעכטער. מען וועט באלד זען וואסערע טייפ אוו פייניגן. און ואם תקח נשים על בנותי, דו זאלסט נישט אריינברענגען קיין צרות אן טאפ פון די ווייבער וואס דו האסט יעצט, אריינצוברענגען קאמפעטישן אין שטוב פאר מיינע טעכטער. אין איש עמנו. וויבאלד אונז האמיר נישט קיין מענטש צווישן אונז וואס זאלן קענען האלטן אקאונטעבל אז אונז זעמיר עס מקיים, ראה אלקים עד ביני ובינך, זאל דער אייבערשטער קוקן און זאל דער אייבערשטער זיין די עדות צווישן מיר און דיר. זאגט די הייליגע רשי, בנותיי, בנותיי, שטייט צוויי מאל אין דעם פסוק, שטייט קודם אם תענה את בנותיי, און ואם תיקח נשים על בנותיי, ס'וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט ואם תיקח נשים עליהם, וואס פעלט אויס די על בנותיי צוויי מאל? זאגט רשי א חידוש נפלא, שתי פעמים אף בלהה וזלפה בנותיו היו מפילגש, דו האסט דאס אמאל געוואוסט? ווען דו קומסט זיך נישט אן צו די זיבעטע צו די זעקסטע שיעור פון די היינטיגע וואך פרייטאג, די לעצטע קאפל אוו מינוטס, און דו הערסט נישט דעם רשי, וואלסטו נישט געוואוסט אז בלהה און זלפה זענען געווען געהעריג שוועסטערס מיט רחל און לאה, טעכטער פון לבן פון א אנדערע ווייב. סאו דער לבן האט חתונה געהאט מיט א פלגש, מיט איינע פון זיינע שפחות, און פון דעם האט ער געבוירן בלהה און זלפה. און נאכדעם האט ער זיי געגעבן פאר זיינע טעכטער אלס קנעכט, אם תענה את בנותיי, למנוע מהם עונת תשמיש. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר לבן ליעקב. הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך, דאס איז דער גל פון שטיינער וואס אונז האבן מיר אויפגעשטעלט, און דאס איז די מצבה וואס דו האסט געווארפן צווישן, וואס דו האסט בעיסיקלי אוועקגעשטעלט, צווישן מיך און דיר, יריתי, כמו ירה בים אריינשיסן אין וואסער, כזה שיורה כחץ זעה איך אז די ווארט ירה איז א לשון פון ווארפן, באט דא איז די קאנסעפט נישט אז מ'האט עס געווארפן, נאר מ'האט עס אזוי ווי אוועקגעשטעלט, מ'האט אזוי ווי געגעבן א לייג אראפ אינטענשאנעלי. סאו למעשה וואס איז מיט די גל און וואס איז מיט די מצבה? ער זאגט ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך זאל זיין א עדות עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה, אז אונז זאלן מיר נישט אריבערגיין דעם גרעניץ צו דיין פארשען, דאס הייסט צו ארץ ישראל, און ואם אתה, דאס איז עפעס א פארקערט, אז דו זאלסט נישט אריבערקומען צו חרן קיינמאל, אתה לא תעבר אלי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה, וואס הייסט, אז די עדה זאל זיין, שטעל מיר עס דא אוועק אין הר גלעד, איך וואק נישט ווייטער פון הר גלעד צו דיר, דו וואקסט נישט צוריק פון הר גלעד צוריק קיין חרן, נאר לרעה, וואס הייסט שלעכטס צו טון איינער דעם צווייטן, אבער צו טון ביזנעס, כל הכבוד, קענסטו אריינקומען אוואדע. זאגט דער הייליגער רשי אם אני, הרי אם, משמש בלשון אשר, כמו, עד אם דיברתי דברי, ווען אליעזר זאגט דארטן פאר בתואל אז איך גיי נישט עסן ביז ווילאנג איך רעד נישט, איז איז די אם נישט קיין קוועסטשן, נאר אויב איך גיי, אויב איך גיי רעדן, וואס הייסט אויב איך גיי רעדן, אוודאי גייסטו רעדן, איינמאל גייסטו נאך עסן, גייסט דאך יעצט מאכן א נדר גייסט קיינמאל נישט עסן, נאר די אם מיינט דארטן אש עד אשר דיברתי דברי, ביז ווען איך ווען, ביז וואס איך וועל איך וועל איך וועל רעדן, זעלבע זאך דא. אז די עדה זאל זיין אז איך זאל נישט אריבער גיין און דו זאלסט נישט אריבער גיין, הרי אם משמש בלשון אשר כמו, יא, לרעה לרעה אי אתה עובר, פאר שלעכטס טארסטו נישט אריבער גיין דעם גרעניץ פונעם הר גלעד צו מיר אדער איך צו דיר, אבל אתה עובר לפרקמטיא, צו טון ביזנעס צו האנדלען לטובה מעגסטו אוודאי יא געוויס אריבער גיין, זאגט ער ווייטער לבן אלקי אברהם ואלקי נחור ישפטו בינינו, ער זאל זיין די שופט צווישן מיר און דיר, אלקי אביהם וואס די טאטע, די באשעפער פון אברהם און די באשעפער פון נחור איז.

אלקי אברהם, זאגט די הייליגע רשי אז ס'איז דא דא דריי מאל די ווארט אלקי אין דעם פסוק, די ערשטע איז קודש, ווייל ס'גייט ארויף אויף אברהם, ממילא טאר מען עס נישט אויסמעקן, די צווייטע איז חול, וועגן ס'איז אויף נחור, די דריטע איז אויכעט חול, ווייל ס'איז אויף תרח, און די ביידע מעג מען יא אויסמעקן. ויזבח יעקב זבח, יעקב האט געשאכטן א שעכטונג בהר, ויקרא לאחיו און ער האט צוזאמגערופן זיינע חברים, זיינע נייע פריינט וואס לבן האט מיטגעברענגט, ווייל ביז יעצט ווילאנג מ'האט נישט כורת ברית געווען, זענען זיך נישט געווען גוט איינער מיטן צווייטן, יעצט אבער האט מען געמאכט שלום, זענען זיי געווארן זיינע ברודערס, לאכול לחם צו עסן יעצט דעם גרויסן סעודה, ווייל יעצט האט מען שוין געענדיגט מאכן, פריער האט מען געמאכט אזא קליינטשיגע סעודה, און יעצט נאכן ענדיגן כורת ברית זיין האט מען געמאכט דעם גרויסן סעודה כדרך כורתי ברית, יעצט פארציילט אונז די תורה ויאכלו לחם, זיי האבן געגעסן. עסן, נישט נאָר ברויט, מ'וועט שוין זען רשי, וילינו בהר, און דער לבן האָט איבערגענעכטיקט אויפן באַרג פאַר ער איז אַוועקגעפאָרן. זאָגט די הייליגע רשי ויזבח יעקב זבח, נישט קיין קרבנות לה', נאָר שוחט בהמות למשתה, געמאַכט פאַר די סעודה האָט ער געשאָכטן דאָרטן בהמות. לאחיו, די, די פריינט פון לבן, לאוהביו שעם לבן, וואָס זענען יעצט גוט געוואָרן מיט אים דורכדעם וואָס זיי האָבן יעצט געמאַכט אַ ברית של שלום, סאו לאכול לחם, נישט דווקא ברויט, ווייל ער האט דאך יעצט גע'שחט'ן עה, ער האט דאך גע'שחט'ן בהמות, נאר זאגט רשי א כלל, כל דבר מאכל קרוי לחם, יעדע עסן קען אנגערופן ווערן לחם, און רשי ברענגט זיך צוויי עקזעמפלס, כמו עבד לחם רב מאך אסאך עסן, אדער שטייט דארטן נשחיתה עץ בלחמו, זאגט די הייליגע פסוק ווייטער וישכם לבן בבוקר, לבן איז אויפגעשטאנען די נעקסטע צופרי וינשק לבניו ולבנותיו און ער האט געקושט זיינע זינען און זיינע טעכטער, ויברך אתהם און ער האט זיי געבענטשט. וילך וישב לבן למקומו, ער איז זיך געגאנגען און ער האט זיך צוריק געקערט צו זיין הויז, ויעקב הלך לדרכו, און יעקב איז יא איז אויך געגאנגען אויף זיין וועג טאוערדס ארץ ישראל, און ויפגעו בו מלאכי אלקים, די מלאכי אלקים וואס האבן אים איבערגעלאזט, בשעת ער איז ארויס געגאנגען פון ארץ ישראל און מען האט איבערגענומען מלאכי חוץ לארץ האבן אים איבערגענומען, זענען יעצט צוריק געקומען אים צוריק אריין ברענגען אין ארץ ישראל, זאגט רשי ויפגעו בו מלאכי אלקים, מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ. די מלאכים פון ארץ ישראל זענען געקומען קעגן אים, ווייל ויפגעו איז א לשון פון פגישה, זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן, ער האט זיך צוזאמגעטראפן מיט די מלאכים, אבער, און זיי זענען ארויסגעקומען אביסל אינדרויסן פון ארץ ישראל, שוין זען, אקעי, ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים, וויבאלד ער האט געזען די מחנה פון מלאכים, האט ער געזאגט, מחנה אלקים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, ווייל ס'איז געווען.

ארץ ישראל ארויף און נאכדעם זענען די מלאכי חוץ לארץ אראפ, אבער ארויס צו מקבל זיין א צדיק מעגסטו ארויסגיין פאר לצורך שעה מעגסטו ארויסגיין דזשאסט אים אריינצוברענגען, האב א סוקסעספול דעי.